מורי ורבותי, מורי ורבותי, גיימיר לערנען זוהר הקדוש פרשת לך לך, די צווייטע שטיקל, דהיינו די צווייטע סימן, א הערה וועגן סדר הדברים אין זוהר, איז גוט צו וויסן, זוהר הקדוש איז אביסל א ווייניגער מסודר'דיגע ספר פון אסאך אנדערע ספרים, אפילו פון די מדרש, מדרש האט אותיות, פרשיות רופט מען עס, חלקים. די זוהר איז א מורא'דיגע ספר ווייל ס'איז א ספר פון דרוש, און די ספר פון דרוש וואס איז כמעט אזוי ווי א לעבעדיגע טעיפ רעקארדער, לעבעדיגע אזוי ווי מ'זאגט מינוטס פון א מיטינג, ס'איז אראפגעשריבן ווי אזוי די חכמי הזוהר לערנען, וועגן דעם אסאך מאל איז לאו דווקא אין א לאגישע סדר אזוי, מ'זאגט א דרוש און מ'הייבט אן און מ'ענדיגט, אסאך מאל זעט מען אז מ'הייבט אן איין זאך נאכדעם איז עס מרחיב, אפט גייט עס צו א זייטיגע זאך און מען קומט צוריק און מען פארשטייט בעסער וואס די פסוק וואס האט אנגעהויבן מיט אביסל אזוי ווי די גמרא אבער אפילו די גמרא מיין איך איז עס האט מען קען זאגן עס איז געווען עורכי הש"ס רבינא ורב אשי וואס האבן צוזאם געלייגט עס איז טאקע געבויט אויף שמועסן אבער עס איז לאו דווקא מען זעט נישט למשל אז אין די סוף פון א סוגיא זאל מען אמאל צוריק גיין צו די משנה און זאגן נאך א פשט אדער נאך א ענין די זעלבע זאך, געווענליך האט עס א סדר אויף די ערשטע שטיקל, אויף די צווייטע שטיקל, מען גייט צוריק, גופא, אבער ס'איז ווייניגער אויף אזא אופן ווי למשל אז מען לערנט, אז איך זעץ זיך לערנען מיט מיין חברותא, לערנט מען אביסל און מען פארשטייט, נאכדעם לערנט מען צוריק נאך א שטיקל און מען פארשטייט אביסל בעסער, נאכדעם אה, יעצט פארשטייט מען בעסער די פריערדיגע שטיקל און מען גייט צוריק, ס'דא אסאך מער, אזוי מען קען עס רופן סירקולער, ס'דרייט זיך ארום און ארום די שמועס, ס'לאו דווקא ס'גייט גראד. און אזוי איז די ספר הזוהר וועגן דעם ווען אונז לערנען זוהר איינע פון די זאכן וואס איך פרוביר צו טון בפרט ווער ס'קוקט אין וואס איך שרייב פרוביר זייער שטארק מסדר צו זיין ווייל ס'איז א סיבה פארוואס מענטשן ס'איז שווערער צו פארשטיין ס'איז ווערט שווערער ארויסצוהאבן ווען מ'ווייסט נישט וואס טוט זיך דא וואס איז די קשיא וואס איז די תירוץ וואס איז די המשך. און ווען מ'טוט דאס זעט מען אז ס'דא זייער אסאך לעוועלס וואס מ'קען מסדר זיין די זוהר, יעדע ספר בעצם אבער בפרט אזא סארט ספר, מ'קען עס מפסיק זיין אין אסאך פלעצער, איך בין געווענליך נוטה צו מאכן קלענערע שטיקלעך צו געבן מער ריווח להתבונן. באמת אסאך מאל ווען מ'לערנט א שיעור נעמט מען א לענגערע מ'הייבט אן פון די ערשטע שטיקל און מ'זעהט שוין אז ס'קומט גלייך אריין די נעקסטע שטיקל און די נעקסטע אפילו ס'איז געבויט אויף א צווייטע פסוק אדער מיט א צווייטע מהלך זעהט מען אז ס'רעדט וועגן די זעלבע זאך איז כ'וואלט כ'וויל יעדע יאר די צווייטע יאר וואס מ'לערנט זוהר כ'וויל לערנען א נייע זאך. מער ממשיך זיין, אפילו וואלט געקענט מער מדייק זיין צוריק גיין צו די פריערדיגע, און אפשר אמאל טוט מען אזוי, כ'וויל בעיקר אזוי ווי אריבער היפן אביסל, און גיין צו די נעקסטע שטיקל זוהר, און די רמק אין אור יקר געווענליך איז טאקע נוטה אין די צווייטע וועג, די רמק האט געמאכט א ספר, א געוואלדיגע ספר אור יקר וואס איז א פירוש אויף די זוהר באריכות גדול. און איינס פון די זאכן וואס ער האט געטון איז ער האט צעטיילט די זוהר אויף סימנים די זוהר קומט נישט מיט סימנים אבער ער האט עס געמאכט אזוי צווישן יעדע שטיקל א סימן און ס'איז זייער גרויס רוב פון זיינע סימנים זענען זייער גרויס און מ'קען זען איך זאג א משל אין די וואכעדיגע סדרה די ערשטע שטיקל ס'הייסט די ערשטע סימן רמק איז א גאנץ לאנגע ענין וועגן לך לך ס'רעדט זיך וועגן פארשידענע אנדערע פסוקים ס'רעדט זיך וועגן אויפשטיין חצות און וועגן נאך אפאר ענינים, און למעשה די גאנצע זאך דרייט זיך ארום די נקודה אז לך לך איז דא אתערותא דלתתא וואס דאס איז די וילך ויקח תרח וואס אברהם איז שוין געגאנגען אין פרשת נח און די אתערותא דלעילא וואס איז ויאמר הוי"ה אל אברם לך לך און ס'רעדט זיך פון די רילעישאנשיפ פון די גאנצע זאך אונז האבן גערעדט וועגן דעם פאריאר און דאס איז די נקודה וואס דרייט זיך די גאנצע זוהר פון אה וואס האבן געלערנט פאריאר אונז ווילן לערנען נאך א זוהר וואס איז א גאנצע נייע נקודה און אפשר קען מען עס מפרש זיין כדרכינו אויף א אופן וואס מ'קען פארשטיין ס'זאל זיין למעשה ס'זאל זיין אויכעט צו פארשטיין די דרוש צו פארשטיין די המשך ענינים און פרובירן צו לערנען אביסל און צו טון אזוי ווי די זוהר האט געטון לערנען אביסל פרובירן צו פארשטיין מ'פארשטייט נישט ממשיך זיין צו די נעקסטע שטיקל פארשטייט מען בעסער און אזוי ווייטער. סאו הייבן אונז אן דא אזוי סימן ב', ויאמר הוי"ה אל אברם לך לך, אמר רבי אלעזר, לך לך, דער רבי אלעזר האט געזאגט א טייטש, לך לך, איז ידוע, ס'איז נישט קלאר וואס די טייטש, אפשר איז אזוי ווי א, די לך לך, וואס מיינט דאס לך גיי, גיי דיר, ס'איז א דיברה תורה כלשון בני אדם, געזאגט אזוי לך לך, גיי דיר, און דער רש"י און אלע מפרשים רעדן וואס איז די טייטש פון דעם, דער רבי אלעזר האט געזאגט א טייטש, לך לך, לגרמך, צו דיך אליינס, לעצמך, לאתקנא דרגא דילך, צו מתקן זיין דיין מדריגה. מען קען פארשטיין די זוהר אין זייער אסאך וועגן, עס איז ידוע אין די היינטיגע וועלט, אזוי ווי א חסידישע טייטש וואס שטייט אויך שוין אין מי השילוח און אנדערע ספרים, לך לך, גיי צו זיך אליינס, אז יעדער דארף טרעפן זיך אליינס, זיין אייגענע נשמה, זיין אייגענע הארץ, זיין אייגענע מהות. דאס איז געבויט, איך האב געזען היינט דניאל איז מעורר אז דאס איז געבויט אויף די אויף די זוהר, געבויט אויף די אויף די לשון פון רבי אלעזר לך לך לגרמך, און מען וועט טאקע מפרש זיין די זוהר אבער איך וויל מפרש זיין וואס די זוהר מיינט בפשטות און אפשר וואס מען קען מיינען ווייל מסתם מען זאגט גיי צו זיך אליינס קען מיינען אזויפיל נארישקייטן און מען קען מיינען אה מען זאל זיין עגאיסט טון וואס ס'געפעלט מיר ס'איז דאך נישט די ס'איז דאך נישט די ווארט איז פשוט עברי טייטש די טייטש אזוי ווי דער זוהר זאגט, אדער קען זיין דאס איז ער ממשיך, לך לך לית אנת כדאי למיקם הכא בין חייבין אלין, אין אנדערע ווערטער, אברהם אבינו, און דער זוהר רעדט וועגן דעם אין די פריערדיגע שטיקל און אין די שטיקל, פריער איז ער געגאנגען מיט תרח, אפי' די חלק פון די הליכה איז שוין געגאנגען מיט תרח ביז ביז חרן, ער איז שוין געגאנגען. און די אייבערשטער האט געוואלט, אפילו אפשר נישט דווקא תרח אדער די אנשי אנשי אור כשדים, די אייבערשטער האט געוואלט ער זאל אוועק גיין פון דארט, אין אנדערע ווערטער וואס האט ער אים געזאגט, קענסט זאגן סתם מ'האט אים ארויסגענומען פון אור כשדים און ברענגט ארץ כנען, קענסט זאגן נאך א זאך, די אייבערשטער האט אים געזאגט, אברהמ'ל לעבן, דו באלאנגסט נישט דא. דיין פלאץ, דו האסט א מדריגה, דו ביסט דאך נישט סתם א מענטש, אפשר מיינסטו אז דו ביסט סתם א מענטש, אפשר מיינסטו יא, דו ביסט פשוט איינגעזען די אמת, אבער דו באלאנגסט נישט דא, דו באלאנגסט נישט מיט די מענטשן, ס'איז נישט דיין פלאץ, און ווען דו וועסט אוועקגיין פון דא, וועסט גיין צו מיין פלאץ, ארץ כנען, דארט איז דיין פלאץ. דארט באלאנגסטו, לך לך גיי צו ווי דו באלאנגסט, נישט גיי סתם ערגעצוואו אין די וועלט אריין, גיי צו ווי דו באלאנגסט, אמאל איז א מענטש וואס געפינט זיך אין א פלאץ וואס ער מוטשעט זיך, און אברהם האט זיך געמוטשעט, מען דארף דאך הערן, אסאך מאל רעדט מען פון לך לך אלץ א נסיון, שטייט אין די מפרשים פון איינע פון די עשרה נסיונות, אבער עס קען אויך זיין לך לך אלץ א גאולה, מען דארף דאך קענען ליינען לך לך אלץ א גאולה אויך, איך האב דאס זייער נישט ליב אז אלעס ווערט מדות הגבורה, אלעס איז נסיונות און שוועריקייטן, יא די וועלט איז א וועלט פון שוועריקייטן, אבער פאר דעם.

האט זיך געמוטשעט מיט אלע עבודה זרות מיט זיין טאטע, זיך געשלאגן מיט די מיט די געטשקעלעך אין זיין טאטע'ס געשעפט, ער האט געטון גרויסע עבודות, און אסאך מאל ווען א מענטש טוט צו גרויסע עבודות דארף ער וויסן אז ס'איז נישט פאר אים, ס'דא ספרים וואס רעדן אסאך, און דאס איז באמת די ענין פון לך לך לגרמך, אז ס'שטייט אז איינע פון די ידיעות וואס א איד דארף וויסן, וואס א מענטש דארף וויסן כדי צו זיין א ריכטיגע עובד השם, דארף וויסן זיין אייגענע נשמה, אין די לשון פון אריזל און פון אנדערע מקובלים, מ'דארף וויסן דיין שורש נשמה, מ'דארף וויסן וואס פאר א גלגולים דיין נשמה האט געהאט, מ'דארף וויסן ווער דו ביסט, ווייסט נישט ווער דו ביסט וויאזוי קענסטו וויסן וואס דו טוסט, מ'פארשטייט אז יעדע נשמה האט דאך זיין אייגענע עבודה, זיין אייגענע תיקון, מ'דארף וויסן ווער מען איז. און ווידער ווייסט מען, ס'דא פארשידענע וועגן פון וויסן, און די אמת איז אזוי ווי ס'שטייט אין רבי יצחק דמן עכו האט געזאגט, און ס'שטייט אויך אין הלכות דעות, רבי יצחק דמן עכו האט געזאגט ווערט געברענגט אין ראשית חכמה אז איינער וואס וויל זיך פירן בענווה איבער עס שטייט ארויסגערעכנט אפאר מדות אבער די עיקר איז די עיקר מידה איז זיין מן הנעלבין ואינם עולבין וויל גיין מיט ענווה וויל גיין מיט תמימות וויל גיין מיט ער גייט טון וואס וועט אים אויסקומען ריכטיג און ער גייט זיך נישט צוטון מאכן פון דא זוכן זיין כבוד און גדלות. זאגט ער א לשון לא יצטרך לרב, ער וועט נישט דארפן קיין רבי, כי נשמתו תלמדנו, זיין נשמה וועט אים אויסלערנען אלעס וואס ער דארף טון. און דאס איז די אמת'דיגע וועג, איך וועל רעדן לעצטנס אביסל וועגן די שאלה, די פראבלעם צו מען דארף האבן א רבי, און וואס מען טוט ווען מען האט נישט, אדער די רבי דיסאפוינט אין פארשידענע וועגן, און רבי קען מיינען, עס מוז נישט זיין א פיזישע רבי, עס קען מיינען א סיסטעם אדער א רעליגיע, ס'איז אלץ רבי, ס'איז דאך אלץ נוצליכע זאכן.

זייער זייער שווערע וועלט, אסאך נסיונות, אסאך שוועריקייטן. איינער וואס איז מסכים סובל צו זיין די בזיונות, יא איך האב נישט קיין רבי'ן, דו פרעגסט מיך פארוואס איך האב עס געטון? איך קען דיך עפעס ענטפערן? יא, איך קען דיר זאגן מיין אייגענע נשמה. איך האב געזען אין די אמרי פנחס פון ר' פנחס'ל קאריץ, ער האט געהאט א תלמיד, ר' רפאל מיין איך, אדער אפשר א צווייטן דארט. און ער זאגט ער פלעגט זיך שלאגן מיט מענטשן, מען האט זיך מיט אים געקומען זאגן, שלאגן איז א שארפע ווארט, מען האט אים געקומען מעיר זיין ער טוט דאס נישט ריכטיג, דאס, יענץ נישט ריכטיג, האט ער געזאגט איך ווייס וואס ענק ווילטס, איך גיי מיט די וועג פון דער רבי יצחק דמן עכו, ער ברענגט עס דארט, מיין נשמה'ס, מיין נשמה זאגט מיך וואס צו טון און דו דינגסט זיך, פלעגט ער זאגן, זעט מען אז מען קען פון דעם אויך מאכן א וויכוח מיט א צווייטן, אבער דאס איז א שטארקע זאך, אז מען קען פאר מיך, איך זאל זאגן מיין נשמה זאגט מיך, מענטשן זאלן קוקן, יא, דיין נשמה האט אים געזאגט, כ'הער. אז מען דארף קענען סובל זיין די בזיונות, מען דארף קענען סובל זיין די בזיונות פנימיים, אז אין לך על מה לסמוך, מען קען נישט זאגן, כזה ראה, דער רבי האט געזאגט, און אמונה פשוטה, אמונה פשוטה איז די סארט אמונה איז אסאך, אסאך ישות אין דעם, אסאך זיך אנכאפן אין א יש. אזוי ווי עבודה זרה פון תורה, אזא סארט זאך. און צו זאגן לך לך לעצמך, לך לך לעצמך, וואס דו ווייסט דיין אייגענע נשמה,

און אזוי איז מיט די אייגענע נשמה, און מענטשן ידע איניש בנפשיה, דאס איז נישט נישט קיין זאך וואס איז שייך צו מדריך זיין, איך זאג דאך אז מען קען נישט מדריך זיין, איין זיין, איין זיין נשמה האט אים געזאגט עפעס קלאר, מען דארף וויסן דא דרכים דאס מברר צו זיין, מען קען דאס לערנען, עס איז א לימוד, א אמת'דיגע לימוד וואס מען קען לערנען, און מען לערנט עס פון די אייגענע נשמה, פונקט אזוי ווי די נשמה קען לערנען די זאך, קען ער אויסלערנען וויאזוי צו לערנען פון די נשמה, וויאזוי מען ווייסט אז עפעס איז ריכטיג, וויאזוי מען ווייסט אז עפעס איז ריכטיג נאר פאר היינט, וויאזוי מען ווייסט אז עס איז ריכטיג אויך פאר מארגן, און וויאזוי מען ווייסט. אמאל האט מען געמאכט א טעות אויך דא א וויכטיגע זאך, ווייל מ'מאכט טעותים, יעדע איינער מאכט טעותים, די רבי מאכט אויך טעותים. און נאכדעם דארף מען עס נעמען ערנסט, דארף מען האבן מסירות נפש צו טון וואס די נשמה האט געטון, דארף מען מאכן א קביעות, א קבלת עול עס צו פאלגן. דאס איז נישט ישות, דאס איז די אפאזיט פון ישות, דאס מיינט נישט דיך, עס מיינט דאך די נשמה, עס מיינט דאך די, קענסט רופן חלק אלוה ממעל, די נבואה, א סארט נבואה. איז וואס געשעט אזא מענטש? אסאך מאל שלאגט ער זיך צופיל, איך קום צוריק צו ווי איך האב עס כ'האב גערעדט. שטייט אין פארשידענע ספרים, דאס איז אויך א געוויסע א גבירות'דיגע זאך, מ'דארף עס אויך קענען נעמען אין ריכטיגע וועג, ווען ס'איז נוגע, יעדע זאך, אלע סודות וואס שטייען, אלע עצות, אלע, יעדע דבר תורה, יעדע דבר אמת, האט צו זיך נאך א נכתב בצד, נאך א סעיף וואס שטייט, נישט אלעמאל איז דאס נוגע, און אבער וויאזוי ווייסט מען ווען ס'איז נוגע? דאס ווייסט מען נישט, פאר דעם קיין שום מוסר ספרים, ס'איז א אריכות קען מאכן אזויווי א שמועס בפני עצמו, אבער קיין שום ספר איז נישט גענוג, ווייל מ'ווייסט נישט ווען עס איז צו עפלייען, דאס איז זיכער א זאך וואס די נשמה דארף וויסן.

מ'דארף רעדן וועגן דעם עקסטער. אבער ס'איז דא אויך א פארקערטע אמת. נישט נאר א פארקערטע אמת, נאר אז די פשטות איז פארקערט. וואס א זאך, מענטש גייט אים עפעס שווער, איז א סימן נישט פאר דעם. נישט יעדע מלחמה דארף מען לוחם זיין. אמאל די גרעסטע עצה איז אוועקצוגיין. לך לך. דו מאכסט דיך די חקירות מיט כ'וויל נישט זאגן די ווארט חקירות, מחלוקת, דו דינגסט זיך מיט די עובדי עבודה זרה, יא, זיי האבן, ס'איז טאקע שרעקליך, עס איז אן עובד עבודה זרה, אבער ווער זאגט אז דיין תפקיד איז יעצט צו זיך דינגען מיט די חכמי נמרוד, מיט די חכמי עיר כסדים? לאו דווקא, נישט אלעמאל איז דיין תפקיד זיך צו דינגען מיט די חכמי עיר כסדים. צוביסלעך, וועט די גאנצע וועלט תשובה טון. ביזדערווייל, דו גיי אוועק, דו גיי נעמען דיך אן אייגענע פלאץ, גיי אויף ארץ ישראל, דארט קען מען דיך קיינער נישט, דארט וועסטו קענען אנהייבן פון פריש, דארט וועסטו אויפשטעלן אן א מחלוקת, שטייט נישט שפעטער, לערן די סיפורים פון חז"ל, שפעטער האט ער נישט געהאט קיין מחלוקת, שפעטער פארקערט, אברהם אבינו איז א, אברהם אבינו'ס גאנצע סדר, די גאנצע קירוב, זיין גאנצע קירוב מאוומענט איז געווען א מאוומענט, ס'איז געווען נאר מיט. ס'איז געווען נאר מיט מיט גוטנס. אין אנדערע ווערטער ס'איז נישט דער טייטש ער האט זיך מתווכח געווען אדער געווען ווער ס'האט זיך געוואלט מצרף זיין צו אברהם אבינו'ס תנועה האט זיך מצרף געווען ווער ס'נישט נישט און שוין דאס איז א וועג דאס הייסט ס'קען זיין אז ס'איז אמת אז די נקודה די נקודה פון מפיץ זיין אלהות די נקודה פון ברענגען א וועלט א נייע וועלט, ס'איז טאקע געווען אברהם אבינו'ס תפקיד, דאס מיינט נישט ער דארף עס טון מיט די אופן וואס איז שווערסטע, קען זיין מ'דארף עס טון אויף די אופן וואס איז די גרינגסטע, און ווייל מ'קען נישט ארויף א פשוטע סיבה ווייל די ענערדזשי וואס גייט אוועק אויף זיך שלאגן מיט די נמרויד'ס איז א שאד, ס'איז א שאד צו אריינלייגן די ענערדזשי, די ענערדזשי קען מען אריינלייגן אין טון גוטס און גיין אין א פלאץ ווי ס'איז נישטא די מחלוקת און טון לך לך. און אזוי איז אין אסאך נמשלים און זייער אסאך דוגמאות, דער מענטש טרעפט זיך אז יעדע טאג מוטשע איך מיט די זעלבע זאך, כ'וועל זאגן א פשוט'ע משל, אז איינער האט זיך מחליט געווען, ס'שטייט אין אסאך, יעדער איינער ווייסט ס'איז א גוטע זאך אויפצושטיין זייער פרי פארטאגס און מאכן תיקון חצות און דאווענען, גוטע זאך, גאר א גוטע זאך. ס'איז דא א איד וואס ער מוטשעט זיך שוין צען יאר, און יעדן טאג ער פרובירט, א וועקער זייגער, קען נישט שלאפן פריער, ער מוטשעט זיך, נאך אלץ א מחלה, מלחמה, אויף דאס דארף מען וויסן וואס ווען ס'איז נוגע, אבער אמאל קען זיין, קען זיך מאכן א מענטש, דער זאגט, זעט מיך אויס אז איך בין נישט געמאכט אויף אויפצושטיין פארטאגס, זיין זיין נשמה, ס'קען זיין זיין גוף, ס'דא פארשידענע גופים אין דעם,

קענסט גיין דא. דאס איז די ערשטע די ערשטע נקודה די ערשטע הבנה פון לך לך לעצמך צו מתקן זיין זיין אייגענע מדריגה. מ'דארף טאקע מתקן זיין יענעמ'ס מדריגה אויכעט. א מענטש איז נישט אייגענס אויף די וועלט. א מענטש איז ער כל ישראל ערבים זה לזה א מענטש איז ערב פאר די גאנצע וועלט אבער קודם דארף א מענטש מתקן זיין אייגענע מדריגה ס'נישט

דאס איז די ערשטע לך לך. יעצט זאגט די זוהר, די זוהר, דאס איז איין וויכטיגע נקודה וואס מיר האבן פארשטאנען, די ענין פון גיין צו זיך אליינס, נישט זיך, נישט זיך עקשנ'ען אויף מדריגות וואס ס'באלאנגט נישט צו דיך, אפילו עס איז שווערע, פארקערט, אזוי ווי עס שטייט, לעולם ילמד אדם מקום שלבו חפץ, זייער א וויכטיגע הדרכה, און עס איז זייער שווער ווייל נישט אלעמאל ווייסט די מענטש וואס איז לבו חפץ און אבער לבו חפץ איז אויב איז מען זוכה צו וויסן איין זאך לבו חפץ איז א שער עס הייסט א שער לך לך גייסט אריין שפעטער פון איין חלקי התורה און עס איז בדוק ומנוסה נישט נאר תורה אלע ענינים מען נעמט ווען א מענטש טוט א זאך וואס ער האט ליב עס איז עס איז זיין חלק פון דעם קומט ער שוין אן צו אלע אנדערע חלקים און מען רעדט וועגן דעם מער באריכות אין אנדערע קאנטעקסט וועגן די בארות פון די מנין באר מסכת משה און אזוי ווייטער יעצט זאגט די זוהר ווייטער וויאזוי לייגט ער אראפ נאך א גאנצע יסוד וואס מען דארף זען צו עס האט א שייכות מיט די זעלבע נקודה עס האט זיכער א שייכות אבער מען דארף עס לערנען מען קען עס אויך מקשר זיין צו די ענינים הלכה למעשה וואס אונז רעדן ווען מען וועט אנקומען זאגט די זוהר אזוי מורא'דיגע מעשה פארציילט די זוהר אברהם אבינו איז געווען א גרויסע חכם דאס איז איינע פון די בליקן פון קבלה פון ספר יצירה ער קען ספר יצירה געווען א חכם. קודשא בריך הוא יהיב לאברהם רוחא דחכמה דער אייבערשטער האט אים געגעבן א רוח חכמה אזוי ווי בצלאל רוח חכמה א רוח וואס איז מצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ אזוי ווי ער זאגט די זוהר ער האט מצרף געווען אלע זייטן פון די וועלט איינער פון די חכמות אברהם אבינו האט געלערנט געלערנט אלע חכמות אברהם אבינו איז געווען א איד וואס האט געוואלט פארשטיין אלעס ער האט געלערנט דזשיאגרעפי.

די זייט מזרח איז דער ענין און מערב און דרום איז יענע יוניאן אפשר על פי קבלה אפשר על פי פשט אפשר על פי וואס ס'זאל נאר זיין מ'האט פארשטאנען פונקטליך ס'הייסט אפי' די מקובלים וואס וועלן זאגן מ'האט פארשטאנען דאס איז זיכער די פשט אזוי פארשטאנען יעדע עולם יעדע חלק פון די וועלט איז ממונה אויף דעם א צווייטע שר עס באלאנגט צו א צווייטע ענין צו א צווייטע בחינה דא זענען אזעלכע מענטשן דארטן אזעלכע מענטשן דא איז אזא מלאך כאילו דא איז אזא שר ס'הייסט דאס איז א חכמה יעצט. איז געקומען, זאגט די זוהר, און אזוי גייט ער אדורך, ער לערנט וועגן וואס איז חרן, וואס איז אור כשדים, וואס איז פראנס, וואס איז דזשערמעני, וואס איז ספעין, און אזוי ווייטער. וואס איז אמעריקע, דארף מען וויסן. ער איז אנגעקומען צו די מיטן פון די וועלט, נקודה דאמצעיתא, עס הייסט די שורש הענין אז ארץ ישראל הייסט די מיטל, מיטן פון די וועלט, מרכז הארץ, די אבן שתיה, די מיטן פון די וועלט, ער איז אנגעקומען צו די מיטן. מיטן אמצע הישוב, און אזוי איז טאקע בערך געווען אן אמעריקע על כל פנים, ארץ ישראל הייסט אמצע הישוב די מיטן, ס'איז מער ווייניגער אינדערמיטן פון די דריי גרויסע חלקי הישוב, אפריקע, עיזשע און יוראפ, ארץ ישראל מער ווייניגער אינדערמיטן, פארדעם האט מען עס גערופן אמאל אמצע הישוב ארץ ישראל. האט ער געקוקט, אזוי ווי זוהר זאגט, ער האט שוקל געווען אין זיין משקל, ס'הייסט ער האט זיך מתבונן געווען אפשר האט ער געהאט אפילו א כלי, וואס די מפרשים ווילן זאגן ער האט געהאט עפעס א, עפעס א כלי וואס מ'מעסט מיט דעם, און ער האט געקוקט און ער האט זיך געמוטשעט, וואס איז, וואס איז די לאנד? וואס איז דאס וועגן? וואס פאר א סארט ממונה איז ממונה אויף דעם? וואסערע א סארט זאך איז דאס? נישט פארשטאנען, זיך געמוטשעט און געמוטשעט, נישט געזען, ביז ער האט געזען אז פון דא הייבט זיך טאקע אן די וועלט, אזוי ווי מיר זאגן אבן שתיה פון דא הוש, הושתת העולם. האט ער געקוקט ווייטער און ווייטער אין די חלק הארץ וואס הייסט ארץ ישראל, ער האט געזען אז די חלק איז עפעס מורא'דיג טיף, מורא'דיג באהאלטן, נישט אזוי ווי אלע אנדערע חלקים פון די וועלט, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער איך וועל זאגן אין עברי טייטש אפי' דרך החסידות נאך אפי' דרך הקבלה יעדע יעדע א גבול דאס הייסט יצב גבולות עמים יא די וועלט איז דאך א גבול די ווארט גבול באקומען אזויפיל עס איז מען ניצט עס אויפן מופשט א לימיט א ענד אבער גבול הייסט דאך די גרעניץ די ענד דא איז די לאנד דא איז יענע לאנד ס'דא גבולות גבולות ארץ קצוי תבל עקן די וועלט האט עקן יעדע לאנד האט א עק. איז דאס אזוי פארשטייט מען יעדע לאנד דאס איז דאס דאס איז נישט יענץ דאס האט א געדעי א הגדרה יא אויף ענג אויף היינט אין די לומדים זאגט מען הגדרה וואס הייסט הגדרה הגדרה הייסט א געיט יא יעדע מושג יעדע טאט יעדע איידיע ביז דא איז עס און נישט ווייטער דאס איז א חילוק אזוי ווי מען זאגט אין לומדות מ'דארף צוטיילן דאס איז דא דאס איז דא וואס הייסט דאס איז הבנה הבנה נישט דאס בכלל און

א מלאך איז טייטש א השגה, טייטש א געוויסע וועג, א שר, ס'איז דא שר של מצרים, וואס הייסט שר של מצרים? שר של מצרים איז אזוי ווי א, ער ווייסט וועגן די נילוס, ער ווייסט וועגן די סארט עקאנאמיע וואס מצרים האט, די סארט ביזנעס וואס מצרים האט, די סארט מענטשן, די סארט קולטור וואס זיי האבן, דאס איז א שר, און מ'קען וויסן, מ'קען זיך אנכאפן אין דעם, מ'קען עס פארשטיין. און וועסט וועלן זיין אזוי ווי אברהם אבינו וועט ער פארשטיין יעדע יעדע ליין זיבעציג אמות אפשר אסאך מער האנט ציילן יעדע זאך וואס ס'איז מספר בני מספר די גבול יעצט וועט ער אנקומען צו די מיטן וואס איז די נקודה ריפט מען ארץ ישראל ס'מוז נישט אפילו זיין אזוי ווי איך זאג אמאל האט מען געפארשטאנען אז דאס איז ממש בגשמיות די מיטן אבער ס'מיינט דאך נישט נאר די מיטן ס'איז דאך אויך א ענין פנימי אין דעם ס'איז א מושג ס'איז א קאנצעפט. די מיטן האט נישט קיין גבול, ס'איז די גרויסע פון די חילוק פון די מיטן און די ענדס, מיטן, מיטן בגשמיות איז א געוויסע מקום מוגדר, אבער ווען מען רעדט פון די נמשל פון די מיטן, די נמשל פון די נקודת המרכז, קען מען זאגן כאילו דאס איז נישט קיין פלאץ וואס האט געיטס, דאס האט נישט מקום מוגדר, דאס איז נישט קיין זאך דבר מוגדר, דאס איז א זאך וואס דאס איז א מקור. דאס איז א זאך וואס פון דא קען מען מאכן אנדערע זאכן, פון דא קען מען מאכן אלע ספרים, פון דא קען מען מאכן נייעס, אין אנדערע ווערטער די כח החידוש, אזוי ווי אין א מענטש'ס שכל איז דא קריעטיוויטי און ס'איז דא חוליות וואס ער האט, ווען א מענטש איז צוריק אין זיין אייגענע שכל וועט ער זען ס'איז דא, מען קען עס רופן פעקעלטיס, אזא מין אזא מין למשל א חדר, א ישיבה, א מענטש'ס מח איז למשל א מוסד, א אוניווערסיטי איז דא. א פלאץ וואס מען לערנט פון דזשיאגרעפי, א פלאץ וואס מען לערנט פון פסיכאלאגיע, א פלאץ וואס מען לערנט פון פילאזאפיע, יעדע חלק המח איז געבויט אויף זיין זאך, חלק הדעת, און מען קען אלעס פארשטיין וויפיל יעדע איינער איז, וויפיל ער לערנט קען ער פארשטיין, אויב מען טראכטן אביסל טיפער, אריינקוקן, א מענטש וועט קוקן אויף זיין אייגענע מח, טון אזוי ווי אברהם אבינו, מצרף זיין די אותיות, פרובירן צו זען די מאוסט בעיסיק בילדינג בלאקס פון זיין מח, פון זיין דעת, וואס ס'איז. וועט ער דאך מוזן פארשטיין אז אלעס קומט פון ערגעץ, ס'איז דא עפעס א מיטן, ס'איז דא עפעס א מרכז, ס'איז דא עפעס א מקור. קענסט עס רופן די מיטן, קענסט עס רופן די ראשית, די אנהייב, אזוי ווי אין, און די גאנצע חילוק איז אז אין צייט רופט מען אין די מיטן די ראשית, אז מען רופט א דוגמא פון פלאץ, מקום איז אויך א, די צוויי גרויסע מעטעפאר, די צוויי גרויסע וועגן ווי מענטשן טראכטן איז צייט און פלאץ, און אפשר אזוי אין די וועלט אויכעט, אז מען רעדט אין צייט זאגט מען בראשית, אונז האבן געלערנט פרשת בראשית וועגן דעם, מען רעדט אין פלאץ רעדט מען לערנט מען פרשת לך לך וועגן דעם, יא, רעדט וועגן די מקום. און די פלאץ איז די מיטן, דאס איז די נקודה אזוי ווי שטייט אין ספר יצירה, ס'איז דא זעקס זייטן און אינמיטן איז דא א זאך וואס הייסט היכל הקודש מכוון באמצע, דאס הייסט מקום השכינה. די מיטן, ווי איז די מיטן? די מיטן איז נישט קיין, איז אזוי ווי רבי חיים בריסקער האט געזאגט, ס'איז נישט, ס'איז נאר פארדעם און נאכדעם איז דא, אבער די מיטן איז נישט. די מיטן איז א דוגמא, איז א וועג צו מיך מצייר זיין די שורש. אזוי ווי מ'זאגט אין א מענטש'ס מח די קריעטיוויטי, ס'איז דא דאך א כח, כח היצירה, כח החיות. די אלע מחשבות וואס דו האסט, אלע האסט ליבשאפט, האסט פחדים, דו האסט דאגות, דו האסט חשבונות, אלעס קומט דאך פון עפעס, ס'איז דא עפעס אזא באר, ס'איז דא עפעס א מקור וואס גיבט עס ארויס, נישט ווייל ס'נישט עקזיסטירט, איז וואס איז דאס? דאס דארף מען עומד זיין, דאס איז זייער שווער עומד צו זיין, ווייל די רגע וואס מען כאפט עס אן, די רגע וואס מען לייגט אריין א הגדרה, איז עס שוין נישט דאס, ס'איז שוין עפעס וואס איז געבוירן פון דעם. און דאס איז דער טייטש, זאגט דער זוהר, אז אברהם אבינו האט אנגעהויבן צו גיין, ויצא אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען, ער האט אנגעהויבן צו גיין, צוביסלעך מען גייט און צוביסלעך ער קומט אן צו חרן, דארף מען טראכטן וואס ס'איז אפשר א דוגמא פון דעם, אמאל קומט מען אן צו אזא חרון אף פון דעם, אזוי זאגט דער זוהר טאקע, האט אנגעהויבן צו גיין, ללכת ארצה כנען, ער וויל אנקומען צו די מיטן, ווי קומט אלעס? זאגט ער, פרוביר צו פארשטיין בעסער, פרוביר צו פארשטיין, ער איז דא געווארן סטאק אין א זאך וואס הייסט חרון, חרון הייסט גבורות, חרון הייסט, חרון קען זיין א לשון חרון אף, וואס הייסט חרון אף? אז די די שאלה, דאס איז אמת'דיג א גוטע שאלה וואס א מענטש דארף פרעגן אויף די וועלט. די שאלה איז ווען מען טראכט פון דעם אין באופן פון גבורות, באופן פון דין, קען עס מאכן א מענטש מורא'דיג דעפרעסט. דאס הייסט אלעס קומט פון גארנישט, ווי איז די, וואס איז די זאך וואס מען קען זיך אנשטעלן אויף דעם? וואס איז די זאך מ'קען זיך אנהענגען אויף דעם, ס'איז גארנישט, מ'קען עס נישט פארשטיין. איז ויבואו עד חרן וישבו שם, ער איז געווארן דארט דיפרעסט, ער איז געווארן דארט אנגעצויגן, ס'איז געווארן דארט די התגברות הגבורות פון די זאך, און יעדע, און יעדע גוטע מסע מ'דארף, מ'דארף עס ממשיל זיין, יעדע גוטע מסע וואס א מענטש נעמט, איז דא אלעמאל אזא שלב פון ויבואו עד חרן וישבו שם. מ'קען זאגן תרח, תרח אויך א לשון רתיחה אפשר, לשון כעס. וימת וימת תרח בחרן, תרח איז טאקע די חלק וואס איז געשטארבן דארט, געבליבן סטאק. חרן. ס'איז ס'איז וויכטיג, ס'איז ס'מוז זיין אזא סארט סדר. איז דאס די טייטש? זאגט ער אזוי נאכאמאל, ער האט געפ פארוואס איז ער געבליבן ביז חרן? ווייל ער האט געזען אז דאס קען ער נישט פארשטיין. דא איז דא עפעס א קשיא וואס האט נישט קיין תירוץ, איז שטעלט ער זיך אפ. ויבואו עד חרן וישבו שם.

מארצך וממולדתך מבית אביך און אנדערע ווערטער גיי אוועק דו מיינסט אז דו קענסט טרעפן די שורש די אין יא דו מיינסט אז דו קענסט טרעפן די אין אין דיין ארץ אין דיין דיין שטאט אין חרן צו אין אור כשדים דו מיינסט אז דו קענסט עס טרעפן פון דעם וואס דו קוקסט אין מולדתך דו פארשטייסט די סדר התולדות דו ווייסט ווי יעדער איינער איז געקומען פון זיין טאטע פון זיין זיידע אין בית אביך נישט דארט גייסטו עס נישט טרעפן גייסט נישט טרעפן דיין שורש דו באלאנגסט נישט דא אזוי האט מען געזאגט פריער פארוואס ווייל יעדער איינער וואס האט פארשטייט די שאלה פארן מ'קען עס אפשר מסביר זיין אבער נישט יעדער איינער פארשטייט יעדער איינער וואס פארשטייט די שאלה ער באלאנגט טאקע דארט יעדער איינער וואס זאגט איך וויל והיה ללכת ארצה כנען עס קומט א התגלות וואס זאגט לך לך מארצך דארפסט טאקע ארויסגיין פון די אלע פלעצער ווי דו ביסט סטאק. גיי צו וואוהין, וואס זאגט ער אל הארץ אשר אראך, זאגט ער אים וויאזוי ס'איז, ניין? דו האסט געמיינט אז ס'הייסט ארץ כנען, ארץ כנען איז נאר אזוי ווי איין לבוש, נאר איין, פארקערט ס'באלאנגט דאך נישט קיין כנען, ס'איז זייער וויכטיג פאר דעם הייסט עס אמת'דיג ארץ אשר אראך, ווייל די אייבערשטער וויל דאך ס'זאל נישט בלייבן ארץ כנען, ס'וויל דאך בלייבן ארץ ישראל. ס'וויל דאך ס'זאל בלייבן ארץ ישראל. און דאס הייסט, ס'איז דא א אשר אראך, מ'קען עס נישט ארויסזאגן, עס זיין דארט, ווער ס'איז דארט איז דארט. מ'קען עס נישט מסביר זיין, מ'קען עס נישט ארויסזאגן, מ'קען עס נישט אראפלייגן אין ווערטער. דעמאלטס זיין ואעשך לגוי גדול ואגדלה שמך, און מ'גייט אזוי אריין אין א גאנצע ענין וואס האט צוטון מיט דאס, און דאס איז שוין, קען מען דאס לאזן פאר א צווייטע מאל, עס האט זיכער א קשר, א קשר מיט די, מיט די ענין. איך וויל נאר ענדיגען פרובירען צו זאגען אין א מינוט וואס ער מיינט אז די אידעע איז באמת די מעשה וואס די זוהר פארציילט איז נישטא צו פארציילען די אייבערשטער האט אים געגעבען א ציווי פארציילט ער ווי ער האט פארשטאנען ער האט געהאט א קשיא די אייבערשטער האט אים טאקע געזאגט יא דיין קשיא איז גערעכט גיי אל ארץ אשר אראך. עס איז זייער פשוט אסאך מאל א מענטש וויל פארשטיין, וויל פארשטיין די גאנצע וועלט, די גאנצע דזשאגראפי פון די וועלט, קען זאגן די גאנצע דזשאגראפי פון זיין לייף, יא איך בין געקומען דא, א בייאגראפי איז א סארט דזשאגראפי אויך, ס'איז נאר א דריטע וועג, ס'איז מער מקושר צו זמן, דאס הייסט איך בין געווען קליין, איך בין געווארן גרויס, נאך א נאך א דמיון, נאך א וועג וויאזוי אונז פארציילן, שטעלן די המשך פון זאכן. אזוי ווי ממולדתך, יא, מארצך וממולדתך, מבית אביך.

צו ווי לאנג צו עומד זיין אויף די אז מען קען זאגן די פון די זיבעציג איז די זיבעציג די זיבעציג שרים פון ווי דארף די חוב פון חזון פון אנצוהייבן צו טראכטן אדער אנדערע רמזים וואס מען קען זאגן אויף דעם און ביז ער ווערט סטאק אזוי די סדר א מענטש נאכדעם פארשטייט פארשטיין אלעס נאכן ענדיגן אלעס ווערט ער אסאך מאל סטאק.

ס'איז נישט די וועג וואס שטייט און נישט אין די ספר נישט אין יענע ספר נישט אין די נקודה נישט אין יענע נקודה אבער עס דארף שוין אנקומען צו דיין פלאץ וויבאלד פארוואס פארשטייסט נישט ווייל דו האסט אלס האסט פארשטאנען אין אבדזשעקטיוו האסט פארשטאנען באופן חיצוני האסט פארשטאנען אליבא דאמת ווייל אליבא דנפשך האסטו נאכנישט פארשטאנען אליבא דנפשך דארפסטו נאך גיין דארפסטו נאך אוועקגיין פון די אלע פלעצער דארפסטו נאך טרעפן די איין זאך די זאך וואס מען קען עס נישט, מען קען עס קוים ווייזן, מען קען פוינטן אזוי ווי אשר אראך, מען קען עס אנווייזן, מען קען עס נישט זאגן, מען קען עס נישט רופן, זע, מען קען עס נישט געבן קיין נאמען, דארט איז די פלאץ וואו דו וועסט טרעפן, נישט סתם, וועסט טרעפן ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה, דאס איז דאך די געוואלדיגע גילוי, וואס עס שטייט, דו האסט געמיינט אז איינער האט אזוי אויך, אברהם האט געמיינט אז הדרך ממעטת את השם, וממעטת, און אזוי ער זאגט, תחת, עס שטימט איינס קעגן די צווייטן, מען נארט זיך אן.

נישט וואס ביסטו אנגעקומען צו די אלע אין דאס איז א מקור הברכה די נישט קען זיין א מקור הברכה די נישט איז א מקור הברכה סאיז די גרעסטע מקור הברכה ווען מען לערנט זיך די וועג וויאזוי סובל צו זיין ווען מען זאגט בענווה דארפסט קענען סובל זיין דארפסט קענען סובל זיין יעדן טאג יעדע וואך יעדע שבת נישט צו וויסן נישט צו זיין נישט צו זען דעמאלטס וועט מען קענען אנקומען צו ארץ אשר אראך.